א גוטן, דא רעדט יוסף חיים יונה כהן ראפאפארט, מיט מיין פולן נאמען, דער עולם קען מיך דא אויף קול מבשר אלס יונה כהן, און אונז האמיר יעצט, איך מיין אז מ'קען רואיג אנרופן א היסטארישע קאנפערענץ קאל, אויף די סוגיא פון חינוך פון אונזערע קינדער און צו פראטעקטן די חינוך פון אונזערע קינדער, אונז האבן פון די חשוב'סטע עסקנים אין אמעריקע און די חרדישע וועלט אויף די ליין, קודם אינטערדוסן ר' חיים דוד צוויבל פון אגודת ישראל, ס'איז אלעמען באקאנט און מען דארף נישט מער זאגן אז די גאנצע עדה חרדית ווייסט ווער ער איז און ווי שטארק ער מיט אגודת ישראל איז אינוואלווד אין די חינוך עסקנות אין ניו יארק און בפרט אין גאנץ יונייטעד סטעיטס און נאכדעם האמיר אונז א חשובע אורח אויכעט באקאנט פאר די גאנצע עדה חרדית. ר' משה דוד נידערמאן פון יו דזשעי או פון די סאטמאר מוסדות פון וויליאמסבורג אין ניו יארק, אויכעט האבן מיר אונז הרב אבי גרינשטיין וואס איז א יונגער עסקן וואס ער רעפרעזענטירט די גערע מוסדות און חוץ דעם איז ער א וויכטיגער טיכטיגער עסקן אין דעם ארגאניזאציע פון וואס אונז גיימיר דא רעדן, אויכעט האבן מיר אונז א חשובע חשובע אורח איינער וואס איז שוין לאנגע יארן עוסק צוזאמען מיט אלע גרויסע עסקנים. הרב אייזיק סופר, באקאנט פאר אלעמען פאר זיין עסקנות פון סאטמארע מוסדות פון וויליאמסבורג און בארא פארק, ארבעט שוין צוזאמען מיט אלע עסקנים לאנגע יארן אין דעם געביט, אבער יעצט זענען מיר דא צוזאמען צו רעדן פון א גאר א וויכטיגע ענין וואס אפשר די עולם האט שוין, צוהערער, האט שוין געהערט פון דעם, עס איז די פערלס ארגאניזעישאן, און דאס איז אן ארגאניזאציע וואס איז געמאכט געווארן, פשוט די ענגלישע תיבות איז Parents for Educational and Religious Liberty in Schools, פשוטו כמשמעו, אננעמען זיך פאר די רעכטן פון עלטערן וואס ווילן מחנך זיין זייערע קינדער אויף זייער אייגענע דרך וויאזוי זיי פארשטייען דאס בעסטע פאר זייערע קינדער, וויל איך קודם זאגן שלום עליכם ר' חיים דוד. עליכם שלום ר' יונה.
יא, אפשר קענט איר מסביר זיין פאר די צוהערער
וואס איז אייער פערזענליכע אינוואלוומענט דא? און וואס איז די היסטערי וואס האט צוגעברענגט אז מ'זאל דארפן מייסד זיין אזא מוסד פערל, אזא ארגאניזאציע? איינע פון די זאכן וואס וואס אגודת ישראל איז זייער באשעפטיגט מיט דעם איז זיין א שתדלן פאר אונזערע מוסדות התורה. אלע מוסדות התורה, פון אלע זייטן, פון די מאדערנע צו די צו די ישיבישע צו די חסידישע, אלע אלע מוסדות התורה, דאס איז א חלק חשוב פון די פון די שתדלנות ארבעט וואס אונז טוען אן בעהעלף אוו די ישיבות וועגן אלע מוסדות, און אזוי ווי. איין זאך וואס יעדער פארשטייט איז מען גייט צו די רעגירונג און מען בעט די רעגירונג פאר פארשידענע פראגראמען און פאר פארשידענע ריסארסעס און פאר טעקס קרעדיטס און פאר וואוטשערס און פאר די אלע זאכן יעדער יעדער הערט פון דעם און יעדער ווייסט פון דעם וואס מען בעט פון די פון די רעגירונג אבער די רעגירונג זאגט אויכעט אז אונז דארף מען עפעס האבן פון ענק אויכעט. דארף מען האבן פון ענק אז אז די סקולס זאלן זאלן טאקע זיין סקולס, און וואס הייסט א סקול? לויט די געזעץ אין ניו יארק למשל, לויט די געזעץ איז דא א א זאך אז יעדע נאן פובליק סקול, דאס הייסט א א פריוואטע סקול וואס וואס איז כולל אויך רעלידזשעס סקולס, דארף זיין דארף דארף האבן א פראגראם אוו עדיוקעישאן,

שאילה גדולה שאלת, כ'ווייס נאך נישט גענוי ווייל ס'איז נישט, דאס איז נישט, דאס איז נישט געווען א זאך וואס וואס וואס מ'האט קלאר געמאכט אין די געזעץ, און ברוך השם די אלע יארן איז מען אדורכגעגאנגען און מ'האט אונז געלאזט, אבער מיט א פאר יאר צוריק איז ארויפגעשפרינגען אויף די אויף די אויף די ליידער אויף די אויף די אין די אידישע וועלט מענטשן, יונגעלייט, בחורים וואס זענען אדורכגעגאנגען די חינוך אין אונזערע מוסדות התורה, און זיי האבן געהאט שווערע טענות אז זיי זענען ארויסגעקומען פון דעם, און זיי האבן נישט געקענט ענגליש, און זיי האבן נישט געקענט שרייבן, און נישט געקענט ליינען, און זיי האבן נישט געקענט רעדן, און זיי האבן נישט געקענט מעטעמעטיקס, און זיי האבן נישט געקענט פארשידענע זאכן, און ליידער אסאך פון די בחורים, זענען נעבעך אראפ פון דרך, און זיי ווילן, און זיי האבן א שטארקע געפערליכע טענה קעגן די מוסדות התורה קעגן זיי, און זיי האבן נאך א טענה קעגן די רעגירונג, ווייל די רעגירונג האט אן אחריות צו זען אז די נאן פובליק סקולס, דאס הייסט ובכללם אלע די ישיבות זענען זענען טאקע סקולס וואס א יונגעל אדער א מיידל וואס גייט אין אזא סקול וועט ארויסקומען מיט אן עדיוקעישאן וואס איז סובסטענשעלי עקוויוועלענט וואס איז איקוועל צו דאס וואס מען געבט אין די פובליק סקולס און די רעגירונג טוט נישט טוט נישט גארנישט אין דעם אז מען זאל אז די אחריות זאל מען אויספירן. מילא דאס איז האבן זיי געברענגט א קאמפלעינט קעגן נײַן און דרײַסיק מוסדות דא אין ניו יארק סיטי אז די מוסדות זענען און רובם ככולם די חסידישע מוסדות די בויס סקולס אבער ס'איז נכלל אין זיי אויכעט נישט נאר די חסידישע מוסדות נאר אפאר פון די מער ישיבישע מוסדות אויכעט. צו האבן א בעסערע, איך ווייס, א לענגערע פראגראם פון ענגליש, און על כל פנים זיי זאגן אז די רעגירונג דארף צו מאכן אן אינוועסטיגעישאן צו זען צו זיי זענען אין קאמפלייענס מיט די געזעץ אז נאן פובליק סקולס דארפן האבן אן עדיוקעישאן וואס איז סובסטענשעלי עקוויוועלענט. יעצט איז אויפגעעפנט געווארן, מען האט דא געעפנט א נייע א נייע סוגיא, א נייע גאנג אין די גאנצע ענין פון השתדלות אן בעהאלף פאר די ישיבות, נישט נאר אז מ'זאל אריינברעגן געלט און פראגראמען און וואוטשערס און די אלע סארטן זאכן, נאר פשוט די קיום המוסדות אליין איז יעצט אונטער א גרויסע וואלקן, וואס הייסט? ווייל אויב טאקע מ'עט זעהן מ'קומט אריין אין א מוסד התורה און מ'זעהט אז מ'האט נישט פיר שעה א טאג למשל וואס מ'לערנט לימודי חול, איז עס נישט סובסטענשעלי עקוויווילענט צו דאס וואס גייט פאר אין די פובליק סקולס? אדער מען לערנט נישט גענוי די אלע סאבדזשעקטס און די אלע זאכן וואס וואס טוט זיך אין די פובליק סקולס איז דאס איז נישט סובסטענשעלי עקוויווילענט? און איך מיין אז אז מען וועט קומען מיט די גאנצע חומר הדין דא אויף דעם איז איז איז אזוי ווי מען האט פריער געזאגט אונטער א וואלקען נישט נאר די ניין און דרייסיג מוסדות התורה וואס זענען פון די חסידישע וועלט און אפילו פון די מער ישיבישע וועלט, נאר כמעט יעדע ישיבה אפילו פון די מאדערנע מוסדות קען זיין איז נישט אין קאמפלייענס מיט דעם מיט גענוי וויפיל שעה. יעצט האט מען אריינגעגעבן אין אלבאני א נייע געזעץ. און מען קעמפט קעגן די געזעץ זייער שטארק, די געזעץ איז אז אז די עקוויוועלענסי אוו אינסטראקשען דארף זיין סימילער אין ריגאר, אלאטעד טיים, ענד סאבדזשעקט, דאס מיינט טאקע אז מען דארף זען וויפיל שעהן ס'איז דא לימודי חול אין די פאבליק סקולס און אזויפיל שעהן דארפן זיין לימודי חול אין די פרייוועט סקולס דאס הייסט אין די ישיבות, דאס וואלט געווען א געפערליכע זאך אין ריגאר און סאבדזשעקט, און אז א מוסד איז נישט אין קאמפלייענס שטייט אין די געזעץ וואס מען וויל אדורכפירן אז די קאמישאנער אוו עדיוקעישאן קען אוועקנעמען אלע פאנדינג פון יענע מוסד אז עס זאל נישט אריינקומען קיין רעגירונג געלט, און נישט נאר דעם ער קען אוועקנעמען די רעדזשיסטרעישאן פון די נאן פובליק סקול און אפילו טו פראהיביט די סקול פראם אפערעיטינג, דאס הייסט זיי קענען פארמאכן די טירן פון א מוסד, און מען זאל נישט מיינען אז דאס איז עפעס א חשש רחוק אז אזא סארט זאך קען געשעהן, ווייל מען זעהט, מען וועט באלד הערן, איך מיין אז ר' משה דוד וועט רעדן אביסל וועגן דעם, אז אין אנדערע פלעצער אין די וועלט ווי ס'איז דא אויכעט ענדליכע זאכן וואס טוען זיך דארטן, טאקע מען פאנגט אן ס'פאנגט אן זאגן אז אז מוסדות התורה זענען זיך פארשלאסן, סאו סאו צו מאכן א א א סיום אויף אויף מיין שפיל דא, דאס איז א זאך וואס וואס יעדער וואס יעדע יעדער וואס וואס האט אביסל פארשטאנד אין וואס טוט זיך אין די וועלט, די אישו איז נאט יעצט צי די מוסדות התורה דארפן האבן בעסערע למידי חול צי נישט בעסערע למידי חול, דאס איז דאס קען מען אדורכשמועסן ביני וביני און זעהן צו מ'קען מאכן אימפראוומענטס, מאכן בעסערע למידי חול ווי ווי מ'דארף האבן אימפראוומענטס, אבער דאס אז יעדע מוסד זאל האבן די אייגענע רעכט צו גיין צו איר מורה הוראה און זאגען וואס דארף מען דא טוהן, וויאזוי וויאזוי פירט האלט מען דא א ישיבה, וואס מיינט א ישיבה, צו מען קען לאזן די רעגירונג אריינקומען און זאגן וואס מען זאל לערנען, ווי לאנג מען דארף, מען זאל עס לערנען, וויפיל שעה מען דארף איבערגעבן פאר דעם, און אינגאנצן משנה זיין די גאנצע מציאות פון אונזערע מוסדות, דאס איז ממש א געפערליכע א געפערליכע זאך וואס יעדער דארף קעמפן דעם, און אינטערעסאנט איז, איך בין די טשעירמאן פון די יושב ראש פון די קאמיטי אוו אוו ניו יארק סיטי רעלידזשעס און אינדעפענדענט סקול אפישעלס, דאס הייסט נישט נאר די אידישע שולן אבער אלל אלע די רעליגיעזע סקולס פון די פארשידענע סארטן און פרייוועט סקולס און אזוי, און ווען זיי האבן געהערט וועגן די געזעץ און די אינוועסטיגעישן האבן זיי געזאגט די גויאישע סקולס די גויאישע סקולס האבן געזאגט אז דאס איז א געפערליכע דאס איז א threat against our אינדעפענדענס און מען דארף עס קעמפן. סאו דאס איז דאס, איך מיין אז אונזער אייגענע עולם דארף פארשטיין די ערנסטקייט פון די מצב דא, און און ס'איז טאקע א קעמפ, א קעמפ וואס וואס וואס דארף איבערנעמען אלע אלע חלקים פון כלל ישראל צו שטיין יד ביד און און און קעמפן קעגן דעם.
ווי איך פארשטיי איז די כוונה פון די, אויב מען קען זאגן צו די מוסרים צו די קאמפלעינערס, איז נישט, זעהט נישט אויס אז ס'איז אזוי פיור אז מען וויל פשוט ברענגען פרנסה און זיי ווילן פשוט גוט מאכן פאר די עלטערן, ווייל פארט אוו די קאמפלעין איז דאך דא מוסדות, אזוי ווי רבי חיים דוד האט דערמאנט, פארשידענע מוסדות וואס האבן אנדערע מיני פראגרעמס, יעדער איינער נעמט מער ווייניגער גארנישט, יעדער האט דאך זיין מהלך און יעדער קען דאך טשוזען וועלכע מוסדות ער וויל אריין לייגן, אבער זיי האבן איינגעגעבן קאמפלעינטס אויף ישיבות וואס האבן עקסטענסיוו, וואס האבן גאר טיפע לימודי חול און און די תלמידים קומען דארט ארויס און נעמען נעמען טעסטס, דאס איז זיי אויך נישט גענוג, סאו איז מעגליך אז זייער. זייער כוונה איז באמת מער ווי ווי זיי זאגן מכלומרשט אז זיי ווילן האבן בעסערע עדיוקעישאן, נאר זיי ווילן אזוי ווי איר האט דערמאנט סאבדזשעקט מעטער, מיינט זיי ווילן אריינברענגען סאבדזשעקטס וואס איז ממש בשום אופן נישט קען מען נישט אריינלאזן אין א מוסד התורה. אויב דער אייבערשטער קען מען זאגן אז ער איז א יודע מחשבות, איך בין נישט אויף יענע מדריגה און ווייסן וואס זייער מחשבה איז גענוי קען מען נישט זאגן, אבער על כל פנים ס'האט נישט צו טון מיט זייער מחשבה, דאס איז א מציאות, אן אבדזשעקטיווע מציאות וואס יעצט איז דא א ס'איז ממש לתת חרב בידם להרגנו, אזוי איז די זאך און מ'דארף. דארף זיך אריין ווארפן אין די קאמף דא. ווי איך פארשטיי זענען מיר דא אריין געטון אין די מוסדות בעסיקלי אין ניו יארק אבער עס איז דא אפקלאנגען עס אביסל דערמאנט איך וואלט געוואלט הערן פון הרב נידערמאן צו ער זעהט אז דאס איז א פעטערן אין אנדערע מוסדות ווען פארשטייט זיך אז סאטמאר האט מוסדות אין קענעדע וואו ס'איז דא סימילער פראבלעמס און אין לאנדאן, וויאזוי זעהט איר דאס אין די קאנטעקסט וואס האט פאסירט דארטן און וואס איז שייך זיך אפצולערנען וואס וויאזוי מ'האט זיך באהאנדלט וויאזוי מ'האט זיך געראנגלט מיט דעם פראבלעם און מ'ראנגלט זיך עד היום הזה אין די אלע ערטער, עפעס קען מען זיך

און יעצט די לעצטע דריי פיר יאר ארבעט מען צוזאמען אויף דעם ענין פון קיום פון די ישיבות ברוחניות, אבער איך וויל קלארשטעלן אז דאס האט נישט צו טון מיט דעם ווייל מען נעמט געלט פון די רעגירונג צו מען נעמט נישט געלט פון די רעגירונג, דאס וואס זיי טענה'ן איז, אז מען קומט נישט אז מען קומט נישט דורך און מען האלט נישט די מינימום וואס זיי פילן אז די געזעץ פארלאנגט פון א יעדן מוסד, און דאס געזעץ פארלאנגט אז יעדעס קינד זאל באקומען דעם עדיוקעישאן, סאו ריגארדלעס אויב די ישיבה נעמט געלט צו נעמט נישט געלט, אזויווי רבי חיים דוד האט דערמאנט, אויב איז דער מוסד

א טאג, מאכן דעם חשבון וואס דאס מיינט א וואך, און אז מען לערנט נישט די אלע סאבדזשעקטס וואס מען וואס מען ברויך וואס זיי האלטן אז די געזעץ פארלאנגט אז מען ברויך לערנען, דעמאלטס איז דער מוסד נישט קיין מוסד, און נישט נאר איז דער מוסד נישט קיין מוסד, זיי שפארן עס אפ, און נישט נאר דאס, אז זיי ווילן פארשלאגן אז די קאמישאנער אף עדיוקעישאן זאל מוזן ארויסנעמען, זאל האבן דעם רעכט צו צווינגען די עלטערן אים צו טרענספערן צו א אנדערע מוסד וואס זיי קומען יא נאך די פארשריפטן, טאמער טוט עס נישט דער טאטע, זענען בארעכטיגט די סיטי און די מוניסיפאליטי צו נעמען דאס קינד און אריינלייגן אין אזא מוסד. אין אזא סקול, לאמיר עס נישט רופן מוסד. יא, ס'הייסט קאמפאלסערי עדיוקעישן, יא געלט נישט געלט, דו מוזט נאך אלעם גיין. איך וואלט געוואלט נאך איין זאך קלארשטעלן, און אביסל עס לייגן אינעם פערספעקטיוו. געפרעגט א קשיא, און ר' חיים דוב האט דאס גוט געענטפערט, נישט קיין דן מחשבות, וואס די כוונות פון די מענטשן זענען. לאמיר עס לייגן אין סדר, זענען קודם אראפ פון וועג, יעדער למעשה איז משליש ולרביע פון די פון די מעדזשאריטי פון די מענטשן, די מעדזשאריטי, אראפ פון וועג, נאכדעם זענען זיי געגאנגען און זענען גע זיי האבן דיסיידעט זיי גייען אין קאלעדזש צו אנדערע פלעצער און זיי האבן נישט געקענט דאס נאכקומען, זענען זיי נאכדעם צוריק געקומען און געהאט די טענות צו די ישיבות אז איך קום ארויס פון די ישיבה און איך קען נישט גיין גראד אין קאלעדזש, אבער עס האט קודם געהאט און נישט קודם געגאנגען אין קאלעדזש און נאכדעם און נאכדעם איז ער איז ער האבן זיך אראפגערוקט פון וועג און לאמיר זיך נישט נארן אוודאי יעדער מוסד ווי ער'ט דערמאנט יעדער מוסד און יעדע קהילה האט זיך זייער גאנג זייערע רבנים זייערע רעבעס זייערע מורי הוראה וואס זאגט זיי וויאזוי דער סדר החינוך זאל גיין ס'דא מ'זעהט גאנץ גאנץ גוט אז ס'דא מענטשן וואס זיי זענען פון די חסידישסטע ישיבות ארויסגעקומען, זענען אקאונטענטס און זענען אנדערע, און ס'דא אפילו וואס זיי גייען אין קאלעדזש, נישט אין, איך רעד בכלליות, ס'דא וואס זיי גייען אין קאלעדזש און זיי האבן נישט קיין פראבלעם און זיי קומען נישט צוריק. סאו באמת ליידער וואס ס'איז געשען פאר וואטעווער סיבה, האט זיך קודם אנגעהויבן, איז אוועקגעגאנגען פון ווי מ'קומט, און נאכדעם גייט מען צוריק צו די צו אלמא מאטער קאמס, איך וויל זאגן נאך איין זאך, ווייל ס'איז נישט נאר געווען, מען זעהט אויף זייערע אויף זייערע פארשידענע פעיסבוקס און די אלע אנדערע מין מינע קאמיוניקעישאן סאושעל מידיע, ווען ס'טוט זיך ווען ס'טוט זיך א זאך חלילה וואס ס'קען באשמוצן חרדישע אידן, ס'האט גארנישט צו טוהן מיט עדיוקעישאן, איז ששון ושמחה אויף די וועבסייט, סאו לאמיר אונז פארשטיין, יא פארשטיין, וואס זיי ווילן און וואס זייער כוונה איז, און אונז האבן עס רעדנער צו ס'איז דאס שוין געווען צו ס'איז אנדערע חלקים פון די וועלט וואס ס'גייט פאר, און ס'איז באקאנט דאס ווארט חתם סופר וואס האט געזאגט איזהו חכם הרואה את הנולד אז פון דעם וואס איז געשען זעט מען וואס קען חלילה געשען, מענטשן זאגן אין ניו יארק און אמעריקע קען נישט זיין אז מען זאל צווינגען אז מען צווינגען ס'דא פרידאם אוו רעלידזשען, לאמיר געבן א קוק אין אונזער ציבור וואס זיי מאכן מיט אין ענגלאנד, אין ענגלאנד איז נאך די שארפסטע, אין ענגלאנד האט מען אויף וואס די האט מען צוגעשפארט די א מוסד, וואס הייסט צוגעשפארט? מען האט געזאגט זיי קענען נישט מער נעמען קיין נייע תלמידים, פארוואס? ווייל נישט די אישו איז געווען ווייל זיי לערנען נישט קיין ענגליש, נישט דאס איז די אישו, זיי לערנען ענגליש, נאר די אישו איז געווען אז כאטש די געזעץ פארלאנגט נישט אז מען זאל געבן צו פארשטיין חלילה די אלע תאוות פון די גרועים שבאומות, מוזן זיי דאס אויך וויסן פארוואס ווען זיי קומען ארויס פון דעם עדיוקעישאנעל אינסטיטושען און להבדיל די ישיבה ברויכן זיי קענען פארשטיין און מיטפיהלן מיט יעדן איינעם, און פארשטיין יעדנס מהלך החיים ריגארדלעס וואס דאס איז, און מ'פארשטייט אליין א הרחק מן הכיעור און הדומה לו, אבער האט מען געזאגט א ישיבה, די קאורט געפסקנט אז זיי קענען נישט נעמען קיין תלמידים, די זעלבע זאך גייט מען דורך אין גייט מען דורך אין אין בעלגיע, און אין בעלגיע האט מען אויך געסטראשעט צוצונעמען צוצושפארן די ישיבות אויב זיי גייען נישט מיט, מיט וואס די וואס די וואס די רעגירונג פארלאנגט דארט אז ס'ברויך געשעהן אין א מוסד אין א מוסד. למעשה געלויבט דער אייבישטער נישט אריינגיין אין קיין דיטעילס קודם איז געווען געוויסע מוסדות האבן אויפגעהערט צו נעמען געלט אבער עס האט נישט געהאלפן נאר ברוך השם שתדלנות האט געהאלפן אבער למעשה האט עס דארט געהאלטן אויך ביי למעשה, למעשה האט עס געהאלטן ביי חלילה סאו מען זאל צושפארן צושפארן די ישיבה, אין מאנטריאל ווייסט מען אויך ביי דער עולם דאס איז דאך נענטער צו אונז וואס דער גרויסער קאמף ס'איז געווען וואס מען האט געוואלט צושפארן צושפארן א ישיבה קודם כל אלע ישיבות האט די רעגירונג פארלאנגט טשעינדזשעס און ס'איז געווען מוסדות וואס האבן נישט געוואלט האבן קיין טשעינדזשעס, איז איין מוסד למשל איז מען באפאלן אינמיטן טאג איז מען באפאלן די די מוסד, און די אנדערע מוסדות איז עס געגאנגען אין קאורט, און ברוך השם דער אייבערשטער האט געהאלפן אז אין קאורט האט מען געטראפן א וועג וויאזוי מען האט געקענט האלטן ברוך השם און מ'האלט ברוך השם די ישיבות אפן, אבער ס'איז קלאר אז ס'איז געווען די פראסעקיוטערס אין מאנטריאל האבן קלאר אויך פארלאנגט אז מ'מוז צושפארן די ישיבות, און זיי האבן אפילו ווען די ישיבות האבן אפיעלט האבן זיי אפילו פארלאנגט אז ווילאנג ס'קומט אויס די אפיעל, ווילאנג ס'גייט אין קאורט, זאל עס ווערן צוגעשפארט אין אינטערים בראוזער. משה דוד, איך מיין אז איר האט נישט קיין שום פראבלעם, איך אליין האב שוין גערעדט אויף קול מבשר, מען רעדט דאך דא פון סאטמאר אין מאנטריאל, און פון וויזשניץ אין מאנטריאל, וויזשניץ האט מען גערעידעד, פאליציי אנגעקומען, מען האט דערשראקן צענליגע צענליגע קינדער אויף א זייער א מיסע וועג, און נאכדעם איז ארויסגעקומען און זיי האבן געגעבן די זעלבע דעפענס וואס סאטמארע מוסד אין מאנטריאל האט געגעבן, מען דארף נישט אריינגיין טעכניקלי וויאזוי זיי האבן זיך ארויסגעדרייט, אבער וואס פאר א רעכט האט מען געהאט צו קומען אזוי ווי עפעס א א רייד פון גנבים פון גזלנים, ווען צום סוף האט זיך ארויסגעוויזן אז ס'איז גארנישט ראנג געווען דארט אין יענע מוסד, איז דער עולם איך מיין אז דער עולם דארף אננעמען זייער ערנסט דא אז ס'קומט נישט סתם אזוי פון הייס לופט, קודם קומט א העצעריי און מ'טענה'ט אז די קינדער ווערן אביוזט, וואס הייסט אביוזט? אז דו געבסט נישט קיין חינוך, ער וואקסט דאך אויף א פרא אדם אז ער ווייסט נישט פון ספארטס, און זיי זענען געגאנגען אין א חדר אין מאנטריאל און האבן געזאגט אז מען דארף אויפהענגען פיקטשערס פון ספארטליכער, יא, ספארט היראוס פון קענעדע דארף מען אויפהענגען אויף די וואנט פון א הייליגע חדר. וואס זאגסטו ניין? זאגסט ניין? דאס איז זייער זייער אימפארטענט פאר אונזערע צוהערערס, די וואס ווייסן פון עפעס דא, אז. ס'דא פארשידענע מהלכים, יעדער האט דאך זיינע מנהיגים, אבער פער צופאל ווי איך ווייס, איך בין דאך א תלמיד פון סאטמאר אין מאנטריאל, ר' חיים דוד, איך האף איר זענט נישט ברוגז, אונז זעמיר דא דריי סאטמארע, אפשר אפילו פיר. איך בין א שטאלצער תלמיד פון תורת משה אין סאטמאר אין מאנטריאל, און דארט האבן זיי ארויסגעוויזן א גבורה. מען געבט נישט נאך גארנישט, און דאס איז אויך אפשר א מהלך, יעדער איינער דארף דאך טוהן וואס ער איז, אבער די מוסד פערלס איז דא ווי איך פארשטיי, און מיר הערן אביסל פון ר' אייזיק סופר, וואס זענען די מעטאדן, ווי אזוי קען מען זיך טאקע האלטן צוזאמען, און ווי אזוי די קאמף. קען זיך ארגאניזירן און וויאזוי קען מען זיך וויאזוי מתמודד זיין וויאזוי מען זיך אקעגן שטעלן. כ'וועל נאר אויף צוויי זאכן ענדיגן זייער קורץ, איך וויל נאר קלאר שטעלן אז אונז האלט מיר זייער קלאר אז ליגעלי, און מען קען נישט אריין גיין אין די אין די אין די אין די דיטעיל, אבער מיר האבן א לויער אויפן טעלעפאן און ר' חיים דוד און מען האט מען האט א גרויסן לויער, אונז האלט מיר ליגעלי קלאר אז אונז קאמפליי מיר מיט די לאו וואס די לאו איז, פארשטייט זיך חלילה די נייע לאו זענען חיים דוד האט געזאגט אסאך ערגער, אבער אונז שטיי מיר און דער עולם זאל פילן מען ברויכן קעמפן דערפאר און מען וועט ארויס פונקט אזוי ווי מען ציט צו בעפעל, ס'האט זיך ארויסגעשטעלט מען האט געזאגט. א איז אז איר מאסן לענינים איז איז את מלכה, אבער ס'קומט צו אידישקייט, די תורה שטייט העכער, וועט מען מצליח זיין, ווייל אונז האלט מיר באמת באמת אז אונז קאמפלייען מיר מיט די לאו די וועי איטס נאו. אפגערעדט וואס איז וואס ס'גייט פאר אין אנדערע מדינות, און אוו קאורס שטייט זיך די די קאמפלעינט וואס אריינגעקומען דא דא אין ניו יארק, וויל איך זאגן אז אין די טריי סטעיט עריע, נישט אריינגיין אין קיין דיטעילס, אין די לעצטע חודש האבן צוויי מוסדות וואס האבן זיך געוואלט עפענען האבן באקומען בריוון פון די רעגירונג און זייער רעגירונג די מוניסיפאליטי אז ביפאר זיי עפענען די מוסדות מוזן זיי אריינגעבן זייער גאנצן פלאן וואס מען גייט טוהן, וואס מען גייט לערנען, און אז ס'קאנפארמט צו דעם צו עקוויוועלענסי. סאו די גזירה איז במילואה שוין צו סטאפן אפילו דא עפענען נייע מוסדות.
לאמיר הערן פון רבי אייזיק.
יא, א גוטן רבי יונה. איך בין פון סאטמאר אויס געווען און געווארן אינוואלווד אפאר יאר צוריק, נאך אסאך פאר די מוסד האט זיך געגרינדעט, די מוסד האט זיך אייגענטליך געגרינדעט ווייל אונז האמיר געזען די נחיצות פון די פון די ברייטע פון די פון די ברייטע הכרח וואס האט זיך געמאכט מיט מיט מיט די צייט, אונז האבן שוין אנגעהויבן יארן צוריק משה דוד, הרב חיים דוד, אונז האבן אנגעהויבן מיטינגען פריוואט מיט לויערס, אונז זעמיר דורך צענדליגער שעות און טעג וויאזוי וואס וואס האמיר געזען ווי זאגט מען אויף ענגליש די רייטינג אן די וואל ממילא האמיר זיך דעמאלס שוין צוזאמגענומען אסאך פאר פערלס האט זיך געגרינדעט און אונז האמיר געזען ווי אלע מוסדות קומען אן בארד ממש איינס ביי איינס און נישט נאר חסידישע מוסדות נישט חסידישע אנדערע געגענטער. אקראס די סיטי, אין די גאנצע סיטי איז דא, ס'איז דא פאר ראקעוועי, קיו גארדענס, פלעטבוש, מידוואוד, קענסינגטאן, בארא פארק, און וויליאמסבורג פארשטייט זיך, און איבעראל איז געווען א אינטערעסע אז מען זאל זיך פאראייניגן, און ס'האט זיך ממש גענומען אזא אחדות, אזא צוזאמען ארבעט, רייט אוועי אז אונז האבן געפילט אז. אז דאס דארף מען זאגט מען צאמנעמען אין א בקשר אחת. רב אייזיק, אפשר קען מען אויסרעכענען אפאר פון די גרויסע מוסדות, כ'פארשטיי ס'איז דא אפשר פערציג אדער מער מוסדות. פארשטייט זיך אליין אז סאטמאר איז בראש, און צוזאמען מיט די כ'מיין חיים דוד און די אגודה'ס אפיס, אבער אבער דאס אז סאטמאר און באבוב און לובאוויטש, אין אין וויזשניץ אין אין סקווער אין גער אין בעלז אין אלע אלע אנדערע בעלז אלע אנדערע מוסדות קענען זיך צאמנעמען און ארבעטן שעות און זיצן אויף בבת אחת דאס אליין האט געמאכט אז פערלס האט זיך געגרינדעט און בשעת ס'האט זיך געגרינדעט איז ממש געווען אויף סייעתא דשמיא ס'איז געווען זייער אסאך פראבלעמען וויאזוי גייט מען עס מאכן וויאזוי גייט מען עס צאמארבעטן, וויאזוי גייט עס ארבעטן, און ווער גייט עס פירן, און ווער, און אלעס אלעס אלעס איז נישט קיין קלייניקייט. די רצון וואס יעדער איינער האט ארויסגעוויזן איז געווען אזא גרויסע חיזוק, אז אונז אלע האמער געפילט אז אז אז אז די סוקסעס איז שוין אויף די וועג. און און דאס נעמט זיך די זעלבע זאך פון אויסלאנד, אזוי ווי משה דוד האט געזאגט, ס'איז אין אויסלאנד ארבעטן מיר צוזאמען, אין קענאדע און אין ענגלאנד און אנטווערפן, און און אונז האמיר געזען אז אפילו די ס'איז דא דיפערענצן, יעדער איינער ארבעט מיט זיין מורה הוראה, מיט זיין גדולי ישראל וואס האבן געגרינדעט די מוסד, און אבער מיט דעם אלעם האט יעדער איינער געזען און ממש תיכף ומיד אז דא איז א זאך וואס מ'מוז ארבעטן האנט ביי האנט אויף יעדער יעדער טריט און יעדער שריט, און אזוי גייט עס אן זייט זייט ס'האט זיך געגרינדעט, יעדן טאג, יעדע וואך, ווען ווען מען איז איז אלעס אלעס אלעס האמיר שוין צענדליגע מיטינגען אין בארא פארק און אין וויליאמסבורג און אין קראון הייטס און אין פלעטבוש און און און ווי נישט ווי און ביי אפילו מענהעטן אמאל איז איז איז געווען מען זעט יעדער איינער איז דא ממש מען רופט א מיטינג אסאך מאל איז עס איבער א שעה צוויי א טאג יעדער איז דא. וויפיל מען דארף, וואס מען דארף, צייט, געלט, כח, עצות, אלעס און יעדער איז דא, און און און און עס איז א גרויסע חיזוק ווען מען גייט, נישט יעדע גזירה האט אזא שטארקע, ווי זאגט מען? ריספאנס. יונייטעד פראנט, אזא אחדות צו פייטן, און דאס געבט א גרויס חיזוק אז מ'עט זיין, ווייל די די גזירה אליין איז זייער א גרויסע, און וואס קען געשען נאכדעם איז זייער זייער זייער שטארק, פאר דער וואס פירט מוסדות ווייסט עס איז זייער זייער זייער גרינג, אז ס'איז זייער גרינג פאר צו אונטערברעכן א מוסד ממש אין אין אין לאמיר זאגן אין נאו טיים, איך מיין אין אין אין ס'איז נישט אזא פארזיכערטע זאך, ארויסברענגען ארויסברענגען איין נקודה, אז אלע מוסדות דא אין ניו יארק איז געווען פופציג זעכציג יאר וואס ס'שטייט שוין ברוך השם בלי עין הרע, און כמעט אלע עלטערן וואס לייגן אריין אין די מוסד ווי זיי האבן געלייגט, זיי זענען שוין די צווייטע אדער דריטע אדער אפילו פערטע דזשענערעישאן וואס זיי לייגן אין די זעלבע די זעלבע מוסד, ס'האט זיך געגרינדעט פון דעם גדול אדער פון פון די קהילה וואס וואס וואס זענען געקומען דא אויף אמעריקע, און מען זעט נישט אז קיינער האט האט אוועק האט געטראכט, נישט קיינער אבער אויף רוב האלט זיך יעדער איינער סאטמאר טראגט צו סאטמאר און באבוב טראגט צו באבוב, און פארשידענע אנדערע וואס זענען נישט קיין חסידות'ן טראגן צו זייערע מער ווייניגער ווי זיי באלאנגען,

פראנט אז די גזירה איז א גזירה וואס ממש שטייט אויף די וואגשאל פון יהדות החרדית אויף די פיוטשער פון יהדות החרדית ישיבות איז יעדער פאראייניגט אין קיין שום מוסד אדער קהילה אדער חסידות העט מען ממש נישט אפרוקן איין ווארט וואס כ'האב דיר יעצט געזאגט. דאס איז טאקע יעצט די שאלה וואס ברענג איך אויף פאר איך וויל צוגיין צו הערן פון רבי אבי גרינשטיין עז א פאלא אפ, און אפשר דאס איז א שאלה וואס מען קען פרעגן יעדער איינער וואס דא אויף די ליין, אונז האב מיר א פראבלעם אז מען גייט אין בית מדרש און. אונז הער מיר דא די געפערליכע סכנה, און די געפערליכע סכנה ווי אונזערע ברידער געפינען זיך אין אנדערע מדינות, מיט דעם זעלבן, מען ראנגלט זיך מיט דעם זעלבן פראבלעם, און מען רעדט דא עס איז שוין געווען געקומען פאליציי, עס איז שוין געקומען גזירות מיט קנסות. וויאזוי קען מען זיך ראנגלען מיט אונזערע אייגענע דעת הקהל, אז ס'איז דא מענטשן וואס מיינען, אה, ס'וואלט געקענט אביסל בעסער זיין, מען מעג אביסל מער לערנען, מען טוט גרינגשעצן דעם threat, אונז הער מיר פון ר' חיים דוד וואס וואס ער ליגט דאך ראשו ורובו אין אין גאווערמענט זאכן רעפרעזענטירן אונזערע ישיבות, אלע ישיבות, אונז אונז הער מיר אז ס'איז דא א threat וויאזוי קען מען איבערצייגן פאר א סקעפטיקל מענטש, א מענטש וואס אה איך ווייס נישט וואס וואס איז אזוי געפערליך, וויאזוי קען מען אז דער ציבור זאל אננעמען די מורא'דיגע ערנסטקייט וואס לאקערט אויף אויף יעדן איינעם אפילו ווען ער מיינט שוין אז ער שוין אז מ'מאכט שוין אזוי ווי ער וויל. די די די ענטפער פאר דעם איז אז די די די ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט איז איז איז נאובאדי איז פערפעקט אין אנדערע ווערטער ס'איז אפילו להבדיל אין די פובליק סקול איז דא א געפערליכע רעיט פון פון פעיליער און אפילו וואס פעסט אין די סקול קענען נישט גיין אין היי סקול אפילו וואס פעסט אין היי סקול קענען ממש רוב נישט גיין אין די גדר וואס ביי די גוים הייסט להבדיל רעדי זיין פאר קאלידזש די פעיליער פון נישט קענען אין סקול דאס האט נישט און וואס ער וואקט נישט אוועק מיט א השלמה אין א געוויסע זאך האט נישט מיט דעם וואס די געזעץ זאגט אדער וואס די גאווערמענט וויל פון אונז. מענטשן מישן אויס און זענען זייער קאנפיוזט אין די צוויי זאכן. ס'איז א לאנגע אריכות איך קען נישט אריינגיין אין דעם אבער ס'איז ס'קען זיין ס'פעלט זיך אין א געוויסע הסברה אין דעם אבער אונזער תפקיד ס'טייטש ווען לאמיר זאגן אז די רעגירונג וואלט חס ושלום געזאגט א געוויסע זאך און און מען דארף עס אויספירן, און וואלט עס נישט מער געברענגט פארן פארן קינד אין ענגליש אדער אין א אנדערע סאבדזשעקט וואס ער וויל מער וויפיל ער האלט דערביי צו צו קונה זיין.

אבער אין אמת אריין ווער ס'קען אונזער קאמיוניטי, אוודאי איז דא אין אונזער קאמיוניטי ס'איז דא ארעמע לייט, ס'איז דא מיטלגארטיגע מענטשן, ס'איז דא מענטשן וואס זיי סטראגלען, אבער ס'איז דא מענטשן וואס זענען זייער האבן געהאט געוואלדיגע הצלחה, און איר דרייט זיך צווישן יונגע מענטשן הרב אבי גרינשטיין,

אין די לעצטע האלבע שעה פון דעם אינטערוויו אלע אלע פוינטס ס'איז מורא'דיג איבערגעגעבן געווארן, די נקודה וואס איך מיין וואס האט ארומגענומען און געמאכט די שטארקייט פון פערלס וואס איז א היסטארישע צאמקום פון מוסדות וואס איז כולל'ט אין זיך ווי ר' אייזיק האט געזאגט די מוסדות פון סאטמאר צו חבד אגודת ישראל און אלע אנדערע חסידות'ן פון גער, פון בעלז, פון וויזשניץ, פון סקווער, און אלע וואס מען האט זיך פריער געזאגט. וואס וואס נעמט צאם יעדעם איינעם? וואס נעמט צאם איז אז ס'איז מער ווי נאר די אישו אז יו נאו צו מען דארף דזשאסטיפייען די ישיבות, צו ס'איז אויף א טרעט פון גאווערמענט פראגרעמס, צו ישיבות קענען זיין סוסטעינעבל אן גאווערמענט פראגרעמס. די אנדערלייאינג אישו איך פיל איז אז אונז זעמיר דא אין א פאזישן ווי מ'דארף וועלידעיטן אז אונז זעמיר א קאמיוניטי וואס ווייסט וויאזוי זיך אויפצופירן. טאמער אונז דארף מען האבן אן אוטסייד פארס ווי די גאווערמענט אדער מענטשן פונדרויסן פון די קאמיוניטי וואס קענען אנזאגן עטס זענט סעקאנד קלעס סיטיזענס. ס'איז יו נאו עטס ווייסט נישט וויאזוי אויפצוהאדעווען ענקערע קינדער אדער וויאזוי צו געבן א פראפער חינוך און דאס איז א אסאך א טיפערע אישו וואס איז זייער ווייטאג אז אז עס איז בכלל ארויפגעקומען ווייל אונז זעמער א קאמיוניטי וואס ברוך השם פון דור צו דור פון דזשענערעישן צו דזשענערעישן צוריקגייענדיג האט זיך עס אנגעהאלטן אויפן דרך התורה און די וועג איז על פי המסורה וויאזוי די קהילות פון יעדע פלאץ וויאזוי מ'שטעלט זיך אוועק אויף דעת תורה און דאס איז די וועג ווי ס'דארף גיין און

אונז זעמיר יעצט אין א threat אז דאס וואס גאווערמענט קען אריינקומען און איינטיילן וואס אונז דארפן טון און וויאזוי דארפן טון איז א גרויסע סכנה. און אן טאפ פון אלעס איז די פרייד וואס אונז האבן אין ישיבות פילט מען עס איז דא אן awareness אישו אז די עולם דארף נישט זיין אויף די דעפענסיוו נאר זיין זייער זייער פראוד דארף זיין זייער זייער צופרידן און וויסנדיג מיט א שטאלצקייט אונז זעמיר א חלק פון כלל ישראל און די בעדראק פון אונז דאס הייסט די די שטאלץ, די שטארקייט פון וואס אונז זעמער אלס א קאמיוניטי, אלס כלל ישראל, צו יעדע קהילה וואו ער קומט און וואו ער שטאמט פון און וואו ער וויל אויפהאדעווען זיינע קינדער, דאס איז נאר, דאס גייט נאר דורך די, דורך די ישיבות און דורך די חינוך וואס די ישיבות ברענגט זיי אויף, און דאס איז די טשויס וואס אונז אלס עלטערן, וואס אונז זעמער ממשיך צו שיקן אונזערע קינדער צו ישיבות, ווייל אונז ווייסן אונז ווילן די בעסטע פאר אונזערע קינדער, און דאס וואס אונז האבן א דזשאדזשמענט צו וויסן וואס איז גוט פאר אונזערע קינדער איז אנדער קוועסטשן, סאו מען זעט יעצט אין אלע מוסדות ברוך השם איז איז דא קיין עין הרע דער אייבערשטער זאל העלפן ווייטער סאו אין ביזנעסער אין אמעריקע אין די לעצטיגע יארן האט זיך עס ארויף געשפראצט פון אלע סארטן אינדוסטריס צו מען קוקט אויף ריעל עסטעיט צו מען קוקט אויף ריטעיל אי קאמערס אין מעדעסין אין לאו. מענטשן וואס זיי קוקן צוריק איז זייער בעקגראונד איז געווען די ישיבה סיסטעם וואס זיי זענען אדורכגעגאנגען, און זיי האבן זיך אויסגעקלויבן וואס זיי האבן געוואלט אין זייערע לעבן, און די דאס איז מיטגעגאנגען, און אויף די אופן וואס זיי וואס זיי האבן זיך אויסגעקלויבן האבן זיי געפארן, און און זיי ברוך השם אנגעקומען נישט סתם צו זיין איקוואל צו מענטשן און וואס זענען אדורכגעגאנגען די פובליק סקול סיסטעם אדער מאדערנערע סקול סיסטעם, באט ממש די לידערס אוו דאוז אינדוסטריס, און מען זעט עס, איך האב א חבר פון מיין קלאס וואס איז געווארן א מעדיקל סייענטיסט, און נישט ביי נישט וואס איך זאג איז א מעדיקל סייענטיסט, נאר ער איז אויף די באורד פון קארנעל, דאכט זיך מיר קארנעל, איינע פון די קאלעדזשעס אין מענהעטן, א תלמיד פון א ישיבה, דאס הייסט זיין זיין נאטור זיין זיין געשמאק, זיין וואס ער האט געוואלט אוועק געבן זיין לעבן איז געווען פאר די סארט די ענין פון בייאלעדזשי און ער האט זיך אריין געלייגט אין דעם און זייער שטארק מצליח געווען, סאו פון די אנדערע זייט ווייסט מען אז מען קען אדורך גיין די פאבליק סקול סיסטעם און טוהן פונקטליך וואס די גאווערמענט פארלאנגט און זיין א רעפרעזענטעטיוו א קאסטומער סערוויס רעפרעזענטעטיוו ביי ספרינט. און איך מאך נישט אוועק יענץ, יענץ איז א פרנסה פאר זיך אויכעט, באט די פוינט איז, אונז דארפן וויסן אז אונז האבן א פילן פילן טאג, אונז זעמיר מסתמא פון די ישיבה סיסטעם וואס קינדער גייען אדורך, איז עס מסתמא דאס וואס איך קען קלערן די פילסטע סטראקשער פון קוריקולום וואס קען ווערן אריינגעלייגט אין קינדער ווערן אריינגעלייגט, אונזער טאג הייבט זיך אן אין רוב ישיבות זיבן דרייסיג אכט אזייגער, און ס'ענדיגט זיך פינף דרייסיג זעקס אזייגער אדער אפילו נאכדעם, און וואס טוט מען אין יענע צייט? מען פילט אן די קינדער, מען עדיוקעיט זיי, מען עדיוקעיט זיי אז זיי זאלן זיין מענטשן וואס זענען פירן זיך אויף על פי תורה, וואס פארשטייען ווי אזוי צו גיין פון יאר צו יאר, וואס ווערן מער און מער עדיוקעיטעד און ווערן מער און מער אוועקגעשטעלט, אז זיי זאלן קענען פירן א אידישע שטוב, אז זיי זאלן קענען זיין א פראדאקטיוו מעמבער פון סאסייעטי, אז זיי קענען עט סאם פוינט האבן די דאגה פון פרנסה און דארפן ווייטער גיין אין לעבן. זאלן זיי זיין אויסגעשארפט אין א מורא'דיגע קריטיקל טינקינג וועג, אין א מורא'דיגע אוועקגעשטעלטע וועג, אז זיי קענען זאגן אקעי דאס איז וואס מיר נוטה, דא וויל איך גיין, און זיי קענען ממשיך זיין, און מען זעט עס איך נישט, מען זעט איך בין דאך אין סטעטן איילענד, און אלע רעדן יעצט אז מען גייט בויען אין סטעטן איילענד די, דאכצעך מיר די גרעסטע פעריס וויל אין די וועלט, יא, איך דארף מאכן א פראגראם פאר דעם עקסטער. און די שורש פון דעם איז א חסידישע אינגערמאן אין וויליאמסבורג, אדורך געגאנגען די ישיבה סיסטעם, און ס'איז אים איינגעפאלן א געדאנק, און ער איז אן ארקיטעקטשער צו א דעוועלאפער, און ער און ער גייט איינפירן און אויספירן אזא מין סארט דעוועלאפמענט. ווי וואלט ער געשטאנען אין די פאבליק סקול סיסטעם? ס'איז זייער מעגליך ער וואלט עס געטון. ס'איז מעגליך אז זיי האבן אויך צוגעשטעלט די קריטיקל טינקינג סקילס און די עמבישאן און די שארפקייט וואס אונזער חינוך סיסטעם קען צו פארשטעלן, ס'איז מעגליך, איך ווייס נישט, אבער צו זאגן אויף דעם יונגערמאן, דו מוזט אדורכגיין די ענגלישע סיסטעם ווייל איך ווייס וואס איז בעסער פאר דיר, און איך בין א גאווערמענט און איך האב די כח עס איינצופירן, דאס איז א מורא'דיגע סטעפ, און די המון עם פון אונז, די מענטשן וואס פירן זייערע משפחות און שיקן זייערע קינדער אין די ישיבות און וואלטן, און און און רוטן פאר די סיסטעם אז ס'זאל מצליח זיין, זיי ווייסן נישט דאס וואס גייט פאר, זיי זיי זענען נישט געווען אין די מיטינגס, זיי זיי האבן נישט געווארן קאמיוניקעיטעד מיט דאס וואס אונז זענען געווארן קאמיוניקעיטעד פון די סיטי און פון און און און דעריבער פארשטייען אונז יא די די סכנה וואס קען געשען צו אונז, און ס'איז אזוי ווי מ'האט געהערט פריער אין די אינטערוויו אסאך מער ווי נאר לערנען צי שפת ענגליש, ס'איז אסאך מער צי ס'איז די אינפארמעישאן וואס וואס די law קען

און וואס איז וואס די אישו איז אויפן טיש. יא, דער קאמף וואס אונז האמער דא, אונז האמער שוין, איטס אפאן אס, ס'איז שוין, ס'איז שוין דא, איז אן אלטער קאמף, איך בין זיכער אז גענוג מענטשן וואס זענען דא, אבער אפשר די וואס הערן זיך צו יעצט ווייסן נישט דערפון, אז אז די אלע מורא'דיגע גזירות וואס איז געוועזן אין רוסלאנד, און פוילן, צו די גזירת המלבושים, צו די קאנטעניסטן, אלעס האט זיך אנגעהויבן פון מוסרים, אבער עס איז נישט סתם מוסרים, די בריוו, עס איז אלעס דא אין די ארכיוון, די בריוון וואס די משכילים האבן געשיקט פאר די רוסישע צאר, איז געווען די זעלבע לשון אקוראט אדער די משכילים אין גאליציע אז מען האט ארעסטירט ר' הערשל זידיטשויבער, וואס איז געווען די טענה? אז אונז עדזשוקעיט מען נישט אונזערע טשילדרען, אונזערע קינדער זענען ביים מלמד, האט א קאנטשיק, לערנט אלף בית, וואס קענען זיי, זיי קענען, זיי זענען נישט קיין נארמאלע סיטיזענס פארן צאר, זיי קענען נישט דינען און דרייען זיך אין די קולטור פון רוסלאנד אדער די קולטור פון פוילן און אונגארן, דאס איז נישט א נייע גזירה, איך בין אסאך מאל סורפרייזד, איך קען בכלל נישט, יא וואס וויל מען? האסט דיך היינט אויפגעוועקט? דאס אליין אז ס'זיצן יעצט דא און הערן טויזנטער מענטשן צו צו אונזער פראגראם אויף אידיש, פארשטייען תורה שפראך, איז עפעס אראפגעפאלן פון הימל, ס'דא אונזערע עלטערן פון פריער, פון דורי דורות האבן זיך מוסר נפש געווען און געפירט א מערכה און געקאמפט אז אונז זאל מיר בלייבן ווער אונז זעמער, ווער אונז זעמער, א עם התורה, מער ווייניגער יעדער איינער לויט זיין דרך, לויט זיין געגנט, יעדער איינער צו מען האט יא געלערנט צו מען האט נישט געלערנט, אונגארן איז געווען אנדערש, אין ליטע האט מען זיך אנדערש אויפגע, יעדער איינער האט זיך זיין געגנט, אבער זיכער אין אלע געגנטן צוזאמען האט מען געהאט צו טון מיט מענטשן וואס האבן אונז געוואלט פארבעסערן, זיי האבן אונז געוואלט פראטעקטן אונזערע קינדער אזוי צו זאגן, און וויאזוי? דורך צונעמען אונזערע קינדער אדער דורך פייטן אונזערע קינדער, סאו איך האף אז ס'וועט זיכער זיין אן אימפרעשאן פאר די וואס הערן זיך צו אז דא זעמער אלע צוזאמען, סאו איך וואלט געוואלט הערן קוויקלי פון פון אלע געסט דא א פיינעל ווארד, וואס איז די די תמצית המעסעדזש וואס מען האט פארן ציבור? ר' יוסף יונה, איר האט יעצט באטאנט זייער א וויכטיגע זאך, דאס איז א היסטארישע זאך ביי כלל ישראל, און אונז האבן מיר ברוך השם כבר הורו לנו דרך די גדולי ישראל וואס האבן געהאט ענליכע קעמפן אין זייערע צייטן מיט מענטשן מיט רעגירונגס מיט משכילים מיט פארשידענע זאכן אבער די טהרת הקודש וואס מ'מוז האלטן די חינוך היהדות און די און די בעלות איבער די חינוך וואס דארף בלייבן מיט אונז אין אונזערע מחנה, דאס איז א זאך וואס מען האט אונז אויסגעלערנט אז דאס איז ממש א ענין פון מסירות נפש, און מ'דארף און און ס'איז ס'איז ס'איז פיקוח נפש פאר כלל ישראל אז אז כלל ישראל זאל זאל איר מוסדות וואס וואס געבן איבער די תורה פאר די נעקסטע די נעקסטע דור פון אידישע קינדער, די מסורת פון איין דור צו א צווייטע, וואס דאס איז למען ידעת כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם, דאס איז די העכסטע פליכט וואס א איד האט, און אז מען זעט אז די גדולי ישראל פון אלע יארן, פון אלע דורות האבן געהאלטן אז מען מוז ממש מוסר נפש זיין אויף דעם, דאס דאס געבט פאר אונז אביסל קודם כל א גרויסע חיזוק אז מען פארשטייט די חשיבות און די ערנסטקייט פון די ענין און וואס ליגט אויף אונז, און און הלוואי אז די גאנצע ציבור זאל עס אויכעט פארשטיין אזוי, און מען וועט מוזן האבן אסאך העלפ פון די ציבור סיי בממונות און סיי ברוח און פארשידענע סארטן וועגען, איך האף אז אם ירצה השם אז אז מען וועט זעהן אז די אז אז אונזער מחנה פארשטייט די ערנסטקייט די חשיבות און די היסטארישע שעבוד וואס ליגט אויף אונז יעצט? ר' משה דוד? יא וואלווער וויל איך פריער ר' חיים דוד האט געזאגט איך וויל דזשאסט עקאוען די זאך אז ברוך השם ס'איז א קאמף וואס ס'גייט אן וואס ס'גייט שוין דורי דורות כלל ישראל איז שוין אויספרובירט געווארן אין דעם מ'איז שוין אויספרובירט געווארן מ'האט איינגעשפארט מ'האט איינגעשפארט אונזערע הייליגע אמוראים און תנאים ווייל מען האט געלערנט תורה און מען האט זיך באהאלטן, רבי שמעון בר יוחאי האט זיך געברויכט באהאלטן אין א מערה און דארט געלערנט, און דאס איז געווען פאר זיין אייגנטליך איז עס ווייל מען האט גערעדט קעגן די רעגירונג אויך וועגן די גזירות, ס'בלייבט איבער א. צוויי זאכן, איין זאך איז אז מען ברויך מתפלל זיין, מען ברויך וויסן טאקע ווען מען זאגט תהלים און ותטה לב המלכות ויועציו עלינו לטובה, זאל מען דאס אינזינען דאס האבן, ותגזור עלינו גזירות טובות, איז ברויך מען זען אז דער אייבערשטער זאל מבטל זיין די גזירה, מען האנדלט מיט די רעגירונגען ברוך השם, און ס'זאל זיין טאקע ויועציו שריו ולב שריו ויועציו עלינו עלינו לטובה, און די צווייטע זאך איז וויכטיג, די ווייברעישאנס קומען פונעם ציבור, די ציבור זאל פארשטיין זיי האבן אונז געזאגט די וויכטיגקייט פון די עתידות פון כלל ישראל, און די אונזער הבטחה פון רבונו של עולם כי לא תשכח מפי זרעו אז מען רעדט איינער צום אנדערן זאל מען פארשטיין און מחזק זיין דעם ענין אז כלל ישראל גייט זיך נישט גייט זיך נישט אונטערגעבן דאס איז א זאך בבת עינו של כלל ישראל אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן און מען וועט זיך מיט דעם כח פון ציבור ער דער אייבערשטער העלפן מ'וועט מצליח זיין. טייערע וועט רב אייזיק. האבן שוין נישט וואס צוצוגעבן, יעדער האט שוין ארויסגעברענגט ממש אלע פוינטס, באט איך וויל פשוט ארויסברענגען פאר איך אונז לייג מיר אראפ, אז בעיסיקלי דער עולם זעט אונז זעמיר ארויס אנגעהויבן צו גיין צו די אידישע צייטונגען און אלע און ווי קען מען ווייטער. אונז וויל מיר פשוט מאכן אן אווערנעס, וויל מיר פשוט מאכן א דער עולם זאל זאל זאל פארשטיין א א א א שטיקל אתערותא דלתתא, אביסל א פון פון פון דער עולם זאל אנהייבן זען אז אז און טראסטן אז מען טוט וואס מען קען, און אלע מוסדות טוען וואס זיי קענען, און קיינער פארנאכלעסיגט נישט קיין גארנישט, און אלעס איז געשטעלט אויף יסודות פון פון פון די גדולי עולם וואס האבן געגרינדעט דא אין אמעריקע. און און ווען ער זעהט אז אז ס'איז דא עפעס איינער וואס מאכט א גרידער, זאל ער נישט טראכטן מיט אזא אזא צווייפל, אפשר איז אפשר האט ער א פוינט אדער עפעס, ווייל ער יענער מיינט נישט וואס ער מיינט און ער רעדט נישט וואס ער וואס ער טראכט, און און און און פשוט ער זאל אנהייבן זעהן און אנהייבן טראכטן אז מ'מיינט די טובה פון אים, פון זיינע קינדער און קינדס קינדער, און און אויב וועט יעדער איינער רובא דרובא כלל ישראל איז זייער א גרויסע ציבור און אונז העמיר עס פון יעדן איינעם פון דרויסן פון רב פון די פון די פון פון פון די פון יעדן איינעם פון דרויסן פון אונז אז ווען אלע אידן זאלטן געווען פאראייניגט אויף די זאך וואלט קיינער נישט געקענט אויף אונז וואלט וואלט נישט געהאלטן ווי ס'האלט יעצט און דאס איז די די די ח ו וואס אונז ווילן מיר יעצט ארויסגיין מיט א שטיקל א שטיקל הסברה אזוי ווי מ'זאגט אז דער עולם וועט זיין דערביי און דער עולם וועט מיטארבעטן און מ'וועט הערן פון צוריקהערן דאס איז אויף אויף ענגליש די פידבעק אז דער עולם איז דערביי וועט די זאך ברוך השם ניטאמאל קומען צו א א פראבלעם אפילו נאר פשוט מען דארף שטיין אויף די וואך און יעדער איינער זאל מיטארבעטן און פארשטיין אז עס איז די בעסטע און און און און אזוי וועט דער אייבערשטער העלפן מיט הצלחה די די די די נאך איך וויל נאכאמאל ארויסברענגען די די די צוזאמארבעטן פון אלע פראקציעס און אלע חסידות און קהילות און געגנטער און עסקנים, עס איז נישט קיין קלייניקייט, איך ווייס נישט צו סתם א יחיד פארשטייט עס, אבער אין די וועלט פון עסקנות איז עס ממש די וויכטיגסטע זאך, און דאס איז געווען די ערשטע שריט פון סייעתא דשמיא און דער אייבערשטער העלפן דאס זאל האבן הצלחה.
יא, עס דערמאנט מיך אז איינער פון די גדולים האבן אמאל געזאגט אז אז ס'איז דא ס'איז דא חסידים, ס'איז דא מתנגדים, אשכנזים, יעדער האט דאך זיין נוסח, אבער ווען ס'קומט צו יהי כבוד השם, איינער פאנגט אן מזמור שיר חנוכת, איינער פאנגט אן הודו, יהי כבוד השם פאראייניגט זיך, פאראייניגט זיך צוזאמען, און דא זעט מען באשיינפערליך, דא זעט מען עס דא אין דעם זאך, סיי מען קען זעהן אז ס'איז א ערנסטע זאך און זעמיר אלע אין א סכנה יעצט אז דאס זאל דארפן פאסירן, און די אנדערע זאך איז אז ס'איז בידינו, לאמיר זיך צאמנעמען, אבער איך מיין צאמנעמען זיך אין די היינטיגע צייט טאמער מען זעהט אונזערע פאפולעישאן וואס ס'איז בומינג, קיין עין הרע קיין עין הרע השם ישמרם ויצילם. און הרב אבי גרינסטיין, איר רעפרעזענטירט דעם נייעם יונגן דור, וויאזוי קען מען זיך איינשפאנען אין דעם אין א פראאקטיוו וועי, וויאזוי קען מען זיך באפאנצערן?
מען קען נישט פארקלענערען די אישו וואס איז וואס איז דא יעצט, די פאטענשעל אז דאס זאל זיין פון די גרעסטע פון די גרעסטע טשעלענדזשעס וואס כלל ישראל און די עולם התורה האט איז ליגט יעצט אויפן טיש, און מען זאל נישט מיינען אז ס'איז דא אנדערע זייטיגע זאכן וואס מען קען ווי מען זאגט אוועק דרייען פון דעם אישו און זאגן אז אז צו מען קען דזשאסטיפייען די אישו עט הענד איז א מורא'דיגע סכנה מען זעט עס אין אנדערע קאנטריס ברוך השם מען האלט נאכנישט דארטן ווייל מען האט ברוך השם עסקנים וואס ארבעטן מיט מורא'דיגע מסירות נפש אז מען דארף איינשפאנען מען דארף איינשפאנען דעם ציבור דאס איז די די יא איך פארשטיי אז ס'קען גיין ס'קען זיין א גזירה חס ושלום אבער דאס וואס מען זעט מיט דיר בדרך בדרך אונזער כח וואס אונז קענען טון צו קענען זיך צו קענען פראטעקטן די ישיבות וואס אונז האבן היינט איז איז איז זייער זייער וויכטיג אז מען זאל נישט נישט אוועק דרייען דעם אישו נאר נאר נאר אנערקענען אז דער אישו איז דא און און ברוך השם מען האט היינט טאקע אסאך עסקנים פון אלע קהילות וואס קומען זיך דא צוזאמען און גייען און גייען טון וואס און און גייען באהאנדלען די אישו מיטן מיטן גרעסטן מאס מסירות נפש אבער אונזער כח איז נאר דאס וואס די קהילות פארשטייען און ארבעטן מיט און אנערקענען אז דאס איז די סכנה וואס איז דא, און די אייבערשטער העלפן אז דעם וואס מען האט אזא מין אחדות אויפן כח התורה אויף די קיום פון אונזער ישיבות זאל טאקע זאל טאקע זיין א זכות אז מען זאל קענען איבערקומען דעם אישו און ווייטער גיין און ווייטער אויפבליען כלל ישראל.